ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, גייען מיר אנפאנגען לערנען א שיעור פון ספר בעל שם טוב, אונז גייען מיר טרייען אביסל צו לערנען תורת הבעל שם טוב און עס מסביר צו זיין און אראפצוברענגען אויף א היינטיגע מהלך ווי עס איז נוגע פאר אונז היינט מיט אונזערע היינטיגע טשעלענדזשעס און ווי די בעל שם טוב קומט אריין היינטיגע צייטן. סאו קודם דארף מען אביסל צולייגן וואס חסידות, ווי קומט חסידות אריין אין אונזער לעבן, און וויי אסאך מענטשן פילן אז וויאזוי ס'קען זיין ס'איז געשען א דיסקאנעקט פון חסידות כלפי אונז, וויאזוי מענטשן פילן דיסקאנעקטעד פון חסידות. סאו בעצם דארף מען קודם אנפאנגען אזוי, בעצם חסידות איז א דבר פנימי שבפנימי, וואס איך מיין צו זאגן איז אזוי, חסידות איז א זאך וואס איז געמאכט אין הארץ אריינצולערנען און אין מח א נייע מהלך און און צו ארבעטן מיט דעם בעיקר אין קאפ און אין מח, גראדע איינע פון די זאכן פון חסידות איז אויך געווען אויף א חיצוניות'דיגע לעוול אין מנהגים און אין לבוש און זאכן וואס מען און עסן אלע מיני מנהגים האט עס אויך געווען באט ס'איז קלאר מבואר נאכאמאל און נאכאמאל אין חסידות אז די זאכן זענען א טפל אז די מנהגים מיט די מיט די חלק העשייה פון חסידות איז א טפל און און ס'איז זיכער אז די עצם חסידות איז בלב און במחשבה און עס אריין צו פראקטיצירן אין הארץ און ווי אזוי מען לעבט מיטן באשעפער, די רילעישאנשיפ וואס א מענטש האט מיט די באשעפער, ס'איז זיכער אז דארט שטעקט די עיקר חסידות, ווייל למעשה מיט די צייט מיט די יארן איז אזוי געשען אז א ריזן ציבור איז געבליבן סטאק נאר מיט די חיצוניות'דיגע זאכן פון חסידות, מיט די אנגעטועכטס, מיט די מינע עסן וואס מען עסט, מיט די לייף סטייל פון חסידות, באט ס'איז נישט באמת באמת א לייף סטייל, ס'איז נישט באמת די סטייל אוו אווער לייף צו לעבן מיט חסידות און צו לעבן מיט די ווערטער וואס דער בעל שם טוב האט געזאגט און מיט די מהלך וואס דער בעל שם טוב האט אראפגעלייגט און וואס ליגט אין די ספרים פון אלע פון זיינע תלמידים און וואס מען האט געלעבט און פראקטיצירט אמאל. ממילא קומט אויס אז ס'דא אסאך מענטשן וואס זענען געווארן אפילו שוין אביסל אנגעגעסן אויף חסידות און מען פילט ווי וואס ברענגסטו מיר דא עקסטערע פרומקייטן און און און הלכה איז נישט גענוג, פופצן בענדער שולחן ערוך איז נישט גענוג א דיטעילד וועג וויאזוי צו לעבן, ווילסט מיר נאך צוברענגען נאך געפילטע פיש מיט זיך נישט שערן דעמאלטס און נישט מאכן אזוי און נישט טון אזוי, און און און אלע מיני וואס ווילסטו מיר צוברענגען נאך חומרות דא? איז איין איין איין וועג וויאזוי מענטשן פילן, אדער מענטשן פילן ווי ס'איז סתם וואס ס'איז אזוי, בא חסידות איז אויפגעקומען, געמאכט א נייע זאך, באט יעצט טאר איך נישט טוישן גארנישט, און און יעצט מוז איך מיך האלטן פונקטליך וויאזוי הייסט עס, און מען פילט אז עס האט פארלוירן דעם טעם. און די אמת איז אז אויב מען לעבט טאקע נאר די חיצוניות'דיגע זאך פון חסידות אן די פנימיות'דיגע זאך פון וואס דער בעל שם טוב האט געוואלט, האט עס טאקע פארלוירן דעם טעם, איז עס טאקע א דבר חיצוני אן קיין שום אן קיין שום ווי מען זאגט דזשוס, אן קיין שום אינסייט דערין. ממילא וואס געשעהט איז אז מענטשן פאנגען אן צו פילן, אדער איינער דראפט עס למחצה לשליש לרביע, גיי זאג פאר א אינגערמאן זאל עפענען א חסידיש ספר, פילט ער אינגאנצן חצי ווירד, אסאך אינגעלייט כ'רעד נישט פונעם כלל אבוויעסלי, איך זאג עס איז דא אזא פענאמענאן אז ער פילט אזוי וואס אויב איך עפן א חסידיש ספר וואס האב איך מיט חסידות איינגעשטויסן אדער אנדערע חברה האלטן אז חסידות איז נאר געמאכט די בעל שם טוב האט געמאכט עפעס א מהלך פאר זיינע תלמידים שרפי מעלה פאר קדושים וטהורים האט ער געמאכט א מהלך וויאזוי זיך צו מתעלה זיין עבודת השם ממש אנצוקומען צו ווערן א מלאך באט פאר מיך וואס האט די בעל שם טוב מיט מיך? מילא אביסל אויסצוגראדן ווי מ'זאגט די סיטועשאנס. איך מאך א שטיקל הקדמה, און נאכדעם וועלן מיר אם ירצה השם אנפאנגען די נעקסטע שיעורים און אנפאנגען לערנען שטיקל ביי שטיקל. סאו קודם די וועג וויאזוי איך וויל לערנען אם ירצה השם איז נעמען א יעדע שיעור נעמען איין שטיקל פון בעל שם טוב, איין שטיקל צו וואס די תולדות ברענגט, צו וואס אנדערע תלמידים ברענגען, תולדות ברענגט כסדר שמעתי ממורי, איך האב געהערט פון מיין רבי, און אזוי איז דא אסאך שטיקלעך שמעתי ממורי איז אין דגל מחנה אפרים, אין די קאמארנער, איז דא אסאך ספרים וואס ברענגען מאור עינים ברענגען פון הייליגן בעל שם טוב, איז וואס איך וויל טון אם ירצה השם איז יעדע יעדע שיעור נעמען איין שמעתי ממורי איין שטיקל פון הייליגן בעל שם טוב און עס אפלערנען און טרייען ווי מען זאגט עס אראפצוברענגען אויף אונזער לעוועל ווי מען זאגט אין פאלקס שפראך מען זאל קענען פארשטיין וואס עס האט מיט אונז א שייכות און וואס וואס אונז קען מען פון דעם ארויסנעמען אין למעשה אין פראקטישע לעבן. סאו ווי יעצט אביסל פאר מען פאנגט אן וויל איך גיין אביסל א שטיקל הקדמה פון ווער דער בעל שם טוב איז געווען, זיין תורה, זיין מהלך, און זיין שייכות וואס ער האט מיט אונז, און וואס ער האט מיט ביאת המשיח אזוי ווי מיר'ן ארויסשמועסן. סאו קודם, דער בעל שם הייליגער בעל שם טוב איז געבוירן געווארן, אביסל מחלוקת אביסל ווען ער איז געבוירן געווארן, באט ס'איז יעדער איינער דא אויף דעם, מימרות פון אלע תלמידי בעל שם אז ער איז געווען א ריזיגע ריזיגע נשמה, קארלין האט געזאגט איינמאל אין טויזנט יאר קומט אראפ אזא נשמה, און ס'איז געווען הכנות אין הימל יארן פאר דעם, פאר מ'שיקט אראפ אזא נשמה אויף די וועלט, און און די הייליגע בעל התניא זאגט אז אז אין עניני תורה קודם די גדלות אין תורה איז די בעל שם טוב געווען א מעין פון אביי פון א אמורא פון זיין גדלות אין תורה, בעל שם טוב איז געווען זייער גרויס בחייו, און ער האט זיך געטראפן מיט די גרעסטע רבנים און געשמועסט מיט זיי גערעדט מיט זיי לערנען און ער האט געהאט א מורא'דיגע מורא'דיגע הצלחה וויבאלד ער איז געווען אזא ריזיגע נשמה און ער איז בעצם אויפגעקומען מיט מיט מיט א ווי מ'זאגט אגעין א נייע מהלך געהאט א מורא'דיגע הצלחה אז פון די גרעסטע גאונים אין זיין דור וואס זענען געווען גאונים נישט נישט זיינע תלמידים זענען געווען מתנגדים זענען למעשה געווארן זיינע תלמידים ווי למשל הייליגער רבי ר' בער וואס איז באקאנט איז געווען פארדעם די מגיד פון מעזריטש איז געווען די גרויסע תלמיד פון הייליגן בעל שם טוב איז געווען פארדעם א ריזן ריזן ריזן תלמיד חכם און א גאון און ער איז געווארן א חסיד אזוי האט דער בעל שם טוב צוגעצויגן צו זיך זייער אסאך תלמידים ריזיגע גאונים און צוזאמען האט מען געמאכט א פעסטונג און מען האט אנגעפאנגען צו שפרייטן דעם נייעם אור פון חסידות סאו ווען פרעגט א מענטש הער דער בעל שם טוב זאגט מאכט א נייע זאך איז דא אויף דעם א מורא'דיגע משל פון הייליגן עטרת צבי ר' הערשעלע זידיטשויבער. איינער האט אמאל געפרעגט ר' הערשעלע זידיטשויבער וואס נאך ר' שמעון בר יוחאי וואס האט אראפגעברענגט די זוהר הקדוש און קבלה און די ארי הקדוש האט מסביר געווען קבלה וואס האט דער בעל שם טוב מחדש געווען? וואס האט ער צוגעלייגט? האט ר' הערשעלע זידיטשויבער געענטפערט א מורא'דיגע מורא'דיגע משל וואס איז מורא'דיג מסביר די סיטואשען. האט ער פארציילט אזוי אז ס'איז געווען אמאל א מלך א מדינה א לאנד וואס האט געזוכט א קעניג. איז געקומען איינער און געזאגט, חברה, איך בין געווען אין א ווייטע לאנד, דארט איז דא א מענטש וואס איז מורא'דיג מורא'דיג קוואליפייד, ער איז א מורא'דיגער שטארקער מענטש, און איז א געניטער מענטש, און א קלוגער מענטש, און א באחיינטער מענטש, און א וואוילער מענטש, און א ליבליכער מענטש, און ער רימט אים אויס אזוי, ער ממש לייגט, ער מאלט א פיקטשער פון א פערפעקט מלך, ס'קען נישט זיין בעסער. נו נו, מ'האט געהערט יארן לאנג איז עס געווען אזא סיקרעט צווישן צווישן ציבור אז בעצם אויב אונז וויל מיר א גוטע קעניג איז דארט אמאל געקומען א מענטש און געזאגט אז דארט אין א ווייטע מדינה איז דא עפעס א מורא'דיגע מענטש פאר א קעניג. שוין, מ'האט זיך אזוי געוויספערט צווישן די צווישן די עליט האט מען אזוי געשמועסט וועגן דעם. שוין א שטיקל פארגעסן, ס'געווען מענטשן וואס האבן עס נישט געגלייבט, רוב האבן געזאגט אה איך ווייס, יא אמת נישט אמת, איינער האט געזאגט אז ער האט געזען, זאל זיין. געקומען אבער נאכדעם אזא צוואנציג דרייסיג יאר שפעטער איז געקומען נאך איינער געזאגט חברה איך בין דארט געווען אין יענע מדינה איך האב געטראפן דעם מענטש פון וועם וואס יענער האט גערעדט איך האב געזען טאקע ס'איז דא א מורא'דיגע מענטש דארט טאקע אלע אמת אלע קוואליפיקעישאנס ער האט געברענגט א מער דיטעילד באריכט און א גאנצע טער בוק אפגעשריבן ווער דער מענטש איז און מ'קען אים נעמען פאר קעניג דא. ס'איז געווארן אביסל מער נחלת הכלל, אבער ס'איז געווען נאכאלץ חלק עולם גיי ברענגען א א מלך פון יענע מדינה, ס'איז נישט געווען ס'איז געווען זייער שווער צו צו אפצוקויפן, ביז ס'איז געקומען א דריטע מענטש איז ער אראפגעפארן צו יענעם לאנד, ער איז געגאנגען האט אנגעכאפט דעם מענטש האט אים געברענגט צו די מדינה האט אים געזאגט קוקטס אים אן דא איז ער, איך האב אים אהער געברענגט. און די גאנצע עולם האט אים געקענט באטראכטן און שמועסן מיט אים, רעדן מיט אים, און געווארן אזוי אזוי ענאמערד און אזוי איבערגענומען ביי אים אז מען האט אים טאקע אויפגענומען פאר מלך. זאגט דער הייליגער עטרת צבי, דאס איז ממש די זעלבע משל, רבי שמעון בר יוחאי איז געקומען פארציילן פאר כלל ישראל אין זוהר הקדוש אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, און על פי קבלה מסביר געווען אלע בחינות און אלע אורות, און ס'האט זיך ארומגעדרייט אזוי צווישן די עליט, צווישן די רבנים, צווישן די אמוראים, מיט נאך ראשונים האבן געהאט די זוהר הקדוש, און ס'איז געווען אזא סיקרעט סיטשועישאן, זאלאנג ס'איז געקומען דער הייליגער אר"י הקדוש, און דער הייליגער אר"י הקדוש זאגט איך האב אים געזען, און ער האט מסביר געווען בדרך דיטעיל, ארויסגעגעבן גאנצע ספרים, די כתבי האר"י, וואס רבי חיים וויטאל האט אפגעשריבן, אין גרויס דיטעיל ווער דער באשעפער איז, ער האט אלעס מסביר געווען די עולמות עליונים, די אורות, די ספירות, די אלע קבלה'שע מושגים. איז געקומען זאגט רבי הערשעלע זידיטשויבער איז געקומען דער הייליגער בעל שם טוב און געוויזן פאר כלל ישראל האט אהערגעברענגט דעם באשעפער און געזאגט דא האט עטס אים. און אים געוויזן, דא, דא, דאס איז דער באשעפער, און דער עולם איז אזוי נתפעל געווארן אז מען האט עס ברוך השם אנגענומען. סאו כדאי צו פארשטיין די מעשה, און באמת דארף מען אביסל לערנען חסידות און זען וויאזוי דער בעל שם טוב האט געברענגט ממש פאר כלל ישראל, ער האט געברענגט דעם באשעפער און געזאגט, אידן, דא האט עטס אים, דא האט עטס דעם באשעפער אין ענקער לעבן, אין די לעבן ווי עטץ לעבט קענט עטס זיין נאנט צום אייבערשטן. און כידוע דער בעל שם טוב איז ארום געגאנגען, און בעיקר וואס דער בעל שם טוב האט עוסק געווען, איז נישט געווען מיט די חבריא דווקא, איז געווען מיט פויערן, מיט דארפסלייט, מיט פשוטע אידן, זיי אויסלערנען, ער איז ארום געפארן פון דארף צו דארף, אויסלערנען ס'דא א באשעפער אויף די וועלט, אויסלערנען מאכן ברכות, אויסלערנען, און די אידן האט ער מעלה געווען צו א מורא'דיגע מדריגה. סאו ווען מען לערנט אביסל תורת הבעל שם פארשטייט מען וואס איז פשט וואס הייסט דער בעל שם טוב האט אראפגעברענגט דעם באשעפער אין אונזער וועלט, אין כלל ישראל'ס וועלט. יעצט אזוי, אין תורת הבעל שם טוב איז דא סיי חכמות גדולות על פי קבלה, טיפע זאכן וואס דער בעל שם טוב איז מסביר מושגים ממש הויכע הויכע ענינים, סיי חידושים אין עבודת השם, נייע חידושים אין עבודת השם וואס דער בעל שם טוב איז מסביר פארדעם איז נישט געווען אזוי דערהערט, און דריטנס איז דא מורא'דיגע מורא'דיגע פראקטישע עצות פון הייליגן בעל שם טוב ווי אזוי א מענטש קען זיין א געזונטער מענטש, ווי אזוי א מענטש קען זיין א אמת'ע מענטש, ווי אזוי א מענטש קען זיין א ערליכע איד, ווי אזוי א מענטש קען דינען די באשעפער. אבער פארשטייט זיך כדי צו קענען דינען די באשעפער דארף מען פארדעם זיין א געזונטער, העלטי, און און און און און אמת'דיגער מענטש מיט זיך צו קענען דינען די באשעפער. ממילא אין די בעל שם טוב ספרים ליגן א געוואלד מיט עצות און און מורא'דיגע מורא'דיגע פראקטישע סעלף העלפ איידיעס ליגט אין ספרים פון הייליגן פון תלמידים פון בעל שם. סאו יעצט אזוי, ס'דא א באקאנטע בריוו פון הייליגן בעל שם טוב, מ'וועט נאך אסאך רעדן פון די בריוו ווייל מ'קען צונעמען יעדן איינציגסטן שטיקל פון די בריוו איז א עקסטערע קען מען מאכן א עקסטערע שיעור, אבער ס'דא א בריוו וואס דער הייליגער בעל שם טוב האט געשריבן פאר זיין שוואגער ווי ער שרייבט א ענקאונטער, א שמועס וואס ער האט געהאט מיט משיח. און איך האב מיט רעדן יעצט נאר פון דער קליינע שטיקל ווי דער בעל שם טוב פרעגט משיח אימתי קאתי מר ווען גייסטו קומען? די גאנצע תכלית פון דער וועלט די גאנצע תכלית פון די אידן דא אויף דער וועלט אלעס איז נאר אונז גרייט מיר אן פאר ביאת המשיח פאר תיקון עולם אונז זעמיר דא מתקן צו זיין די וועלט אונז גרייט מיר אן פאר משיח. די גאנצע אלע די תכלית פון בריאת העולם איז געווען משיח. פרעגט יעצט דער בעל שם טוב משיח אליינס ווען קומסטו? אימתי קאתי מר, ווען גייט אונזער אונזער אונזער הער משיח קומען? ענטפערט אים משיח צוריק מורא'דיגע ווערטער, לכשיפוצו מעינותיך חוצה, און ווען דיינע מעיינות, דיינע תורת הבעל שם טוב וועלן ארויסגיין אינדרויסן אין די גאס, דעמאלטס ויוכלו גם הם לעשות עליות ויחודים כמותך און זאלן אויך קענען מאכן יחודים אזוי ווי דיר, דאס עמיר עקספלעינען אי"ה אין א אנדערע שיעור, אבער יעצט עמיר רעדן פון די נושא ווי ער זאגט כשיפוצו מעינותיך חוצה ווען די תורת הבעל שם טוב גייט גיין מעינסטריעם, גייט ארויסגיין אין די גאס, ווען יעדער איינער גייט קענען תורת הבעל שם טוב, דעמאלטס קומט משיח.

און וואס וואסערע שייכות האט עס וואס ווען מענטשן לערנען תורת הבעל שם ווערט נענטער משיח און וואס וואס גייט געשען ווען איך גיי לערנען תורת הבעל שם גיי איך מאכן נענטער משיח גיי איך מאכן נענטער סיי די משיח די גלאובעל משיח און סיי מיין אייגענע משיח ווייל די בעל שם טוב איז מסביר אז ס'איז דא צוויי גלות'ן ס'איז דא די ס'איז דא די גלאובעל גלות וואס די גאנצע וועלט דארף ווערן אויסגעלייזט נאכדעם איז דא די גלות וואס יעדע מענטש איז אליינס ביי זיך אין גלות. און די מענטש קען האבן א פערסאנעל גאולה, ער קען אליינס ארויסגיין פון זיין אייגענע גלות, דורכן לערנען בעל שם טוב, גייט מען סיי ברענגט מען נענטער די אייגענע משיח, די אייגענע גאולה, און סיי מען ברענגט נענטער די איידיע פון משיח אויף די גאנצע וועלט. וואסערע שייכות האט תורת הבעל שם מיט משיח? און נאך מער פון דעם, ס'איז דא א מימרא פון הייליגן מאור עינים, זיין אייניקל דער טשערקאסער האט געזאגט אז ער האט געהערט פון זיין זיידן מאור עינים אז, אז עהם אז דער בעל שם טוב אליינס איז משיח, ווייל ס'שטייט דאך אז דער בעל שם טוב האט געהאט נשמת פון דוד המלך, און און און ס'גייט זיין דוד המלך גייט זיין משיח, סאו איז דא אפילו א מימרא אז דער בעל שם טוב אליינס איז משיח, דארף מען פארשטיין וואס ס'האט מיט מיט מיט וואסערע שייכות תורת הבעל שם האט מיט ביאת המשיח, סאו דארף מען קודם צונעמען, דער רמב"ם זאגט ס'דא א לשון הרמב"ם, איז דער רמב"ם מסביר אז וואס איז משיח? משיח איז בעסיקלי אן איידיע, משיח איז אן אווערנעס, פארשטייט זיך אז ס'גייט זיין א משיח אין א מענטש אין פלייש און בלוט וואס גייט קומען אויסלייזן כלל ישראל, באט ער שרייבט אזוי אין הלכות תשובה הלכה ב' פרק ט' שרייבט דער רמב"ם מפני זה נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח פאר דעם האבן געגליסט אלע אידן מיט די נביאים מיט די חכמים פאר ימות המשיח פארוואס גייט זיין די ימות המשיח לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת, דריי זאכן גייען ווערן צושפרייט ווען משיח גייט קומען, די דעה, די דעת, אווערנעס, וויסן, קלארקייט, חכמה, קלוגשאפט, און אמת. ממילא האבן זיי אזוי נתאווה געווען צום ביאת משיח ווייל יעצט לעבן אונז אין א וועלט וואס איז מלא שקר, ס'איז חסר דעת, און ס'האט נישט, ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא די אלע זאכן, ס'פעלט חכמה, און דעמאלטס גייט זיין אזוי ווי שטייט אין פסוק כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, און ממילא שרייבט דער רמב"ם אז די די עיקר שמחה די עיקר וואס וואס די תאווה וואס איז געווען צו משיח איז געווען די דעת די awareness וואס די וועלט גייט האבן די clarity וואס די וועלט גייט האבן ווען משיח גייט קומען די דעת דאס איז די חלק פון משיח און אזוי שטייט אויך און אזוי שטייט פול מיט חסידישע ספרים וואס ברענגען אראפ די איידיע אז ווען משיח גייט קומען גייט זיין א התגלות הדעת ס'גייט זיין א awareness. ממילא איז די תורות פון בעל שם טוב איז איז משיח תורות, איז די דעת, איז די עווערנעס וואס א מענטש האט, וואס גאנץ בעל שם טוב איז געבויט אויף אויפן פסוק בכל דרכיך דעהו, נישט גאנץ בעל שם, א ריזיגע חלק בעל שם טוב בכל דרכיך דעהו, פשט אין יעדע זאך וואס מען טוט זאלסטו זיין עווער, זאלסטו וויסן וואס דו טוסט, און און און ווען א מענטש לעבט מיט מיט בעל שם טוב און לערנט די תורות פון בעל שם טוב, דעמאלטס באקומט ער די אווערנעס, באקומט ער א ימות המשיח אווערנעס, באקומט ער און דורך דעם איז מען מקרב די גאולה, ווי מער מען צושפרייט די איידיע און די קאנצעפט פון בעל שם טוב, וואס די בעיסיק די בעיסיק קאנצעפט וואס ער רעדט דא איז איז די מאור עינים ברענגט עס אראפ אין פרשת ויצא ברענגט אראפ די מאור עינים אז אז די איידיע פון מעלה זיין ארציות און גשמיות, אמאליגע צייטן פלעגט מען אנקוקן ביז א סערטען עידזש האט מען אנגעקוקט גשמיות ווי א פסול'ע זאך, ווי א טרייפענע זאך, ווי עפעס וואס איז נישט נישט געמאכט געווארן צו עמברעיסן, רוחניות האט מען עמברעיסט, באט גשמיות? גשמיות איז גארנישט, די בעל שם טוב איינע פון די ריזיגע חידושים פון בעל שם טוב, וואס מען וועט שוין האבן א עקסטערע שיעור אויף דעם, איז אז גשמיות איז דא אונז אויסארבעטן אין גשמיות איז דא אונז זאל מיר אויסארבעטן די גשמיות און מעלה זיין די גשמיות, סאו ווען א מענטש ארבעט אין גשמיות, ווען א מענטש עסט, ווען א מענטש שלאפט, איז עס נישט קיין פסול'דיגע זאכן וואס ער טוט, איז נישט קיין איז נישט קיין קיין קיין חיצוניות'דיגע זאכן וואס ער טוט, אויב טוט ער עס מיט די ריכטיגע אווערנעס, מיט די ריכטיגע דעת, איז עס עבודה רבה, איז עס די גרעסטע עבודה, פון מעלה זיין די ניצוצות מעמקי הקליפות, וואס מ'וועט וואס מ'וועט מסביר זיין אם ירצה השם. און מעלה זיין די גאנצע גשמי צו ווערן א רוחני, די אווערנעס, די דעת אז יעדע זאך ווען מען טוט גשמיות'דיגע זאכן קען מען, טוט מען בעצם רצון השם, דאס אליינס איז א ריזיגע אור פון משיח, און דאס אליינס ברענגט נענטער משיח. און שוין, סאו דעם האב איך מסביר געווען אביסל די חלק, מ'וועט שוין אריין גיין נאך באריכות אין די שיעורים, איך וויל נאר געבן א הקדמה, ס'איז זייער שווער צו מאכן א הקדמה ווייל בעצם וואלט מען געקענט רעדן שעות על גבי שעות על גבי שעות הקדמה, איך וויל עס נאר. און מאכן קליינע טאנצעס מיט דעם און צוריקקומען צו יעדע פון די איידיעס אויף די פלאץ ווי עס איז זיין שייך. איז אזוי, מענטשן זאגן אז היינטיגע צייטן. איז זייער שווער צו רילעיטן צו חסידישע ספרים, צו ספרים וואס איז געשריבן געווארן אזוי לאנג צוריק, קודם כל ווייל עס איז געשריבן אויף לשון קודש אן אנדערע שפראך, אסאך אראמיש, אסאך געבעיסט אויף זוהר און קבלה, און און סתם אזוי עס איז געשריבן געווארן אזוי לאנג צוריק וויאזוי ווי קען עס זיין שייך היינטיגע צייטן כאילו פאר אונז אזוי אין א אויף א אויף א דיטעילד וועג אין מיין פערזענליכע לעבן מיט די אויסשטעל פון ווער איך בין. סאו די תירוץ פאר דעם איז קודם און עס איז א צווייפאכיגע תירוץ. סאו קודם בעל שם טוב ווייסט מען איז געווען פון די צדיקים וואס האבן געזעהן ממש ביז משיח העט קומען און ער האט פאראויס געזאגט זאכן וואס עט זיין ממש פאר משיח העט קומען. און ווען מען לערנט די תורות און די און די און די און די עצות פון בעל שם טוב זעהט מען אז ער נישט נאר האט גערעדט אויך פאר דעם דור, ער האט גערעדט דייקא צו דעם דור, ער האט גערעדט צו די דור פון פאר משיח וועט קומען ווען ס'וועט זיין אזא מין התגברות פון פון דארקנעס און חשכות און און סיי אין די וועלט און סיי אין מענטשנ'ס פערזענליכע לעבן, דייקא צו דעם האט ער גערעדט און זיינע עצות ציען זיך זייער שטארק אויף דעם. און צווייטענס איז עה בעל שם טוב איז תורה, תורה איז אמת, תורה איז אלעמאל אמת, סאו איינע פון די זאכן וואס מענטשן האבן אזוי שטארק מורא איז אז מען קוקט אן חסידות, ווייל די וועג ווי אזוי עס ווערט היינט אביסל פארטרעיט, די וועג ווי אזוי עס האט זיך אויסגעשטעלט לויט די מהלך פון די צייטן, איז אז מען קוקט אן חסידות ווי א באקס וואס איך דארף מיך אריינשטופן מיין מיינע הו איי עם, מיינע געפילן מיין הארץ און מיין נשמה דארף איך מיך אריינשטופן און צוקוועטשן און צוקנייטשן צו קענען אריינפיטן אין די באקס וואס הייסט חסידות. באט די אמת איז אז ווען מען פארשטייט אז חסידות איז א קאנצעפט און חסידות איז א וועג פון קאנעקטן מיטן באשעפער און ס'איז דייקא נישט קיין וועג וואס דו מוזט דיך אריין קוועטשן כאילו דו מוזט לעבן דו דארפסט זיין רעדי צו דעדיקעיטן דיין לעבן ווי מ'זאגט צו טרייען צו זיין נענטער צום אייבערשטן באט חוץ פון דעם איז געווען די תלמידי בעל שם טוב האבן געהאט יעדער איינער א אנדערע מהלך אין חסידות איז דא אלע מיני וועגן ס'איז דא אלע מינע קאלערס און אלע מינע פאר א מענטש וואס איז א מוח'ישע מענטש איז דא טיפע מוח זאכן טיפע זאכן וואס פירט אין די מוח און מיט מיט מיט טיפע השגות און און און מוח פאר א מענטש א געפילישע מענטש פאר א מענטש וואס איז מער אנגעווארעמט די הארץ איז דא דאס פאר א מענטש וואס איז א מיזוג פון ביידע ס'איז דא אלעס איז דא אין חסידות און יעדע מין עקטשועל מהלך פון חסידים ביי איין חסידות האט מען זיך געפירט אזוי ביי אנדערע חסידים האט מען זיך געפירט אזוי אין טערמס פון די התנהגות ביי איינעם האט מען געלייגט א דגוש אויף דעם ביי איינעם געלייגט א דגוש אויף דעם ממילא איז יעדע מענטש דארף וויסן אז חסידות איז א מורא'דיגע אינדיווידזשועל זאך, וואנס מען האט די קאנצעפט פון וואס דער בעל שם טוב לייגט אראפ, וועט א מענטש טרעפן ווי זיין פלאץ אין חסידות איז, וועלכע חסידישע ספר, ווי ער וויל, ווי ער קאנעקט, ווי ער פילט אז דארט דאס רעדט צו זיין נשמה און פאר דעם מין מענטש וואס ער איז, צו דעם רעדט ער. אונז האלט מען היינט אין א מצב ווען אויך וואס מען פילט אביסל איז אז די עולם איז דא היינט א מורא'דיגע דארשט, אונז האלט מען היינט אין א מצב ווי די ווי די די וואס די נביא זאגט פאר אז הנה ימים באים וואס ס'וועט זיין לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע דבר ה', עקסקיוז מי, אונז האלט מען ממש דארט. ס'איז היינט ברוך השם א מצב ווי ס'איז נישט רעב ללחם, ס'איז נישט צמא למים, יעדער איינער האט שעלטער, יעדער איינער האט די בעיסיק נידס פון א הויז מיט עסן, אונזערע זיידעס נישט לאנג צוריק הונדערט יאר צוריק האבן זיך נאך געדארפט זארגן יעדן טאג מ'זאל קענען פידן די משפחה, אונז זעמיר נישט אין די סיטשועישן, ממילא וואס קומט ארויס פון דעם איז אז ס'דא א א א רעב לדבר השם, מענטשן האבן, מענטשן זוכן, מ'זוכט דעם אייבערשטן, מ'זוכט צו ווערן א בעסערע מענטש, מ'זוכט צו שטייגן אין אייגענע לעבן, מ'זוכט צו קענען זיין א בעסערע מאן, א בעסערע טאטע, א בעסערע קינד, א בעסערע איד, געזונטערע מענטש, עס איז דא א מורא'דיגע דארשט און מען גייט ארום זוכן איבעראל, און ווען מען זעט וואס די עולם זוכט, און מען קען זען אז די זאכן ליגן אין חסידות, סאו ס'איז נישט אז ס'איז אירעלעווענט היינטיגע צייטן, ס'איז די מערסטע רעלעווענט היינטיגע צייטן, די קאנטענט זוכט יעדער איינער, מען גייט עס נאר זוכן ערגעץ אנדערש, און מען דארף זיך אראפזעצן אביסל לערנען חסידות, און טרייען צו געפן די דיסקאנעקט און די לענגוויטש בעריער וואס איז דא, צווישן חסידות און עס אביסל לערנען אויף אונזער שפראך. ממילא איז אם ירצה השם אז מ'וועט לערנען נעמען א שטיקל פון הייליגן בעל שם טוב און מ'וועט עס לערנען די אייבערשטער העלפן מ'זאל קענען עס גוט ארויסברענגען און מיר קענען האבן א גרויסע תועלת יעדער איינער פאר זיך צו ווערן בעסער און צו פידן זיך מיט גוטע קאנטענט און זיך צו קענען טוישן און צו זיין לעבן נענטער מיטן אייבערשטן און לעבן אויף מיט בעל שם טוב'ס מהלך וואס איז א שמחה'דיגע מהלך און א אהבה'דיגע מהלך און א פרייליכע מהלך און א סיפוק הנפש'דיגע מהלך און קענען לעבן מיט יעדע זאך וואס מען טוט און דברים רוחניים און דברים גשמיים און זען דעם אייבערשטן און וויסן אז אלעס וואס מען טוט צו ס'איז אין דזשאב צו ס'איז עסן צו ס'איז שלאפן צו ס'איז לערנען צו ס'איז אלעס וויסן פארוואס מען טוט עס. אז מען טוט עס שוין זאל מען שוין וויסן פארוואס מען טוט עס, און אז אונז טומער שוין נאך חסידישע מנהגים זאל מען שוין וויסן פארוואס מען טוט דאס אויך, זאל מען שוין וויסן פארוואס פארוואס פארוואס וואס עפעס א שטריימל און פארוואס עפעס א, זיי אלע די זאכן האבן בעקגראונד, זאל די אייבערשטער העלפן אז מיר זאלן קענען האבן אסאך הצלחה און אסאך תועלת פון די שיעור. און דורך דעם, אזוי ווי דער בעל שם טוב זאגט, אזוי ווי דער משיח האט געזאגט פארן בעל שם טוב לכשיפוצו מעינותיך חוצה, דעמאלס וועט ער קומען, זאל אים דער אייבערשטער העלפן, זאל מען קענען מקרב זיין די גאולה, די גאולה הכללית אויף די גאנצע וועלט, און די גאולה פרטית אונז פאר יעדן איינעם עקסטער, און משיח זאל קומען במהרה בימינו אמן.